רב אשי אמר, רב אשי גייט פארענטפערן, רב אשי זאגט די ברייתא וואס איז געשטאנען אין די רישא, א חתיכה של חטאת טמאה שנתערבה במאה חתיכות של חטאת טהורות, איז די דין עס ווערט יא בטל, אין די סיפא שטייט א חתיכה של חטאת טהורה האט זיך אויסגעמישט מיט מאה חתיכות של חולין טהורות ווערט נישט בטל, גייט ער זאגן די טעם פון די סיפא איז משום דהוה ליה דבר שיש לו מתירין, ס'איז א זאך וואס איז דא אין דעם א היתר, וכל דבר שיש לו מתירין, און יעדע זאך וואס דאס האט א היתר אפילו באלף לא בטל, אפילו עס מישט זיך אויס מיט טויזנט ווערט נישט בטל, פארוואס זאל עס ווערן בטל? ס'האט זיך אויסגעמישט חטאת טהורה מיט חולין טהורות, זאל עס עסן אינגאנצן א כהן. אבער מיר דארפן וויסן אזוי, דעם דין פון דבר שיש לו מתירין ווערט דערמאנט אין ביצה אין אנפאנג מסכתא, אז ביצה שנולדה ביום טוב, א איי האט זיך געבוירן געווארן אין יום טוב, איז דא אויף דעם איי איסור מוקצה און ס'האט זיך אויסגעמישט, זאגן מיר אפילו באלף לא בטל, פארוואס? וואס דארפסטו עס עסן יעצט ווען עס איז אסור, ווארט ביז ביינאכט וועט עס שוין די מוקצה אויך זיין מותר. אבער דא א איז דאך נישט אזוי דא א, דא א צו דעם וואס איז אסור איז דאך אסור אלעמאל, און צו דעם וואס איז מותר ביי דעם איז דאך נישט דא קיין איסור, דאס זאגט די גמרא, והא דרב אשי בדותא היא, דאס פון רב אשי איז אויסגעטראכט, רב אשי האט עס קיינמאל נישט געזאגט, למאן צו וועמען זאל דאס זיין א דבר שיש לו מתירין? אי לכהן, אויב צום כהן, מישרא שרי, ביי דעם כהן איז יעצט אויכעט מותר, ביי דעם כהן דארף עס נישט ווערן בטל, אי לישראל, ווידער צום ישראל, לעולם אסור, אז דו זאגסט ווערט נישט בטל וועט עס אלעמאל זיין אסור, אלא הא דרב אשי בדותא היא. פרעגט די גמרא, וסבר רבי יוחנן האלט דען רבי יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא? אזוי האט מען דאך פריער געזאגט אז רבי יוחנן האלט תרומה בזמן הזה איז מן התורה אסור. והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שתי קופות, ס'איז געווען צוויי באסקעטס, אחת של חולין, איינס איז געווען פון חולין, ואחת של תרומה, און איינס איז געווען פון תרומה, ולפניהם, און פאר זיי איז געוועזן, שתי סאין, צוויי סאה, אחת של חולין, איין סאה פון חולין, ואחת של תרומה, און איינס פון תרומה. ונפלו אלו בתוך אלו, דער סאה חולין איז אריין געפאלן אין איין באסקעט, און דער סאה פון תרומה איז אריין געפאלן אין צווייטן באסקעט,

איז אויף דעם באסקעט פון תרומה מען נישטא קיין שום שאלה, דארט איז דאך תרומה, מיר איז די שאלה צו מעג א זר עסן דעם באסקעט פון חולין, שטייט דא אז מען מעג יא עסן, זאגט ער פארוואס שאני אומר, זאל נעמען אן תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין לתוך חולין נפלו, ואמר ריש לקיש איז ריש לקיש מפרש די ברייתא, והוא שרבו חולין על התרומה, אז אין דעם באסקעט פון חולין איז געווען אסאך מער ווי תרומה, דעריבער אפילו איך זאל זאגן ס'איז דארט אריינגעפאלן די תרומה איז אויך געווארן בטל. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, אף על פי שלא רבו חולין על התרומה, אפילו די חולין זענען נישט געווען ווי מער אויף תרומה, ווי מען זעט אויס פון די ווייטערדיגע גמרא, ס'איז געווען גלייך אויף גלייך, ווערט עס אויכעט, זאג איך אויכעט שאני אומר, בשלמא לריש לקיש, בשלמא לויט ריש לקיש'ן קסבר, כאטש ריש לקיש לערנט דאך תרומה איז מדרבנן, און אויב ס'איז מדרבנן איז דאך דארף דאך אויסקומען ביי ספיקא דרבנן לקולא, דאך איז נישט קיין קשיא, קסבר, ער האלט בדרבנן נמי אפילו דארט וואו ס'איז א ספק דרבנן, ריבויא הוא דבעינן, ס'דארף זיין די חולין א רוב. און אויב ס'וועט זיין גלייך אויף גלייך איז אסור. אלא לרבי יוחנן, אבער רבי יוחנן וואס ער לערנט בזמן הזה איז עס דאורייתא, קשיא, בלייבט שווער, ווי קען זיין אז ס'איז געוועזן די תרומה אזויפיל ווי די חולין און איך זאל זאגן אז די באסקעט פון חולין איז מותר? זאגט די גמרא עס איז נישט קיין קשיא, רבי יוחנן וועט ענטפערן, הא מני רבנן היא, די ברייתא פון די שתי קופות גייט ווי די רבנן, די רבנן לערנען טאקע תרומה בזמן הזה איז נאר דרבנן, און לויט זיי וועט טאקע זיין די דין אפילו עס איז נישט מער עס איז גלייך אויף גלייך מכח ספיקא דרבנן איז מען מיקל, ואנא דאמרי כרבי יוסי, מיין דין האב איך געזאגט לויט רבי יוסי, ווייל אונזער משנה פון אנדרוגינוס דאס זאגט דאך אויך רבי יוסי. ווי זעען מיר אז ס'איז דא א מחלוקת פון רבי יוסי מיט די רבנן צו תרומה בזמן הזה איז מן התורה צו מדרבנן? דתניא בסדר עולם, מיר האבן געלערנט אין סדר עולם שטייט אין פסוק אשר ירשו אבותיך וואס דיינע עלטערן האבן געירשנט וירשתה און דו וועסט ירשענען, זע איך פון דעם פסוק אז אין ארץ ישראל איז דא נאר צוויי ירושות, ירושה ראשונה, די ערשטע ירושה בימי יהושע דאס איז א ירושה, ושניה, און נאכהער בימי עזרא האט מען געירשנט. פארוואס? ווייל בזמן חורבן בית ראשון איז געווארן בטל קדושת הארץ. איז יש להם, האט געווען די ערשטע קדושה און די צווייטע קדושה, אבער איז שלישית, אין להם, משיח וועט קומען וועט מען מער נישט דארפן מקדש זיין די לאנד, ווייל די קדושת הארץ איז נאך יעצט פארהאנען פון ימות עזרא אן. ממילא אז ס'איז נאך יעצט דא קדושת הארץ, ס'איז נישט געווארן בטל בגלות טיטוס, איז תרומה בזמן הזה דאורייתא. ואמר רבי יוחנן, און רבי יוחנן האט געזאגט, מאן תנא סדר עולם, ווער איז דער תנא וואס האט געלערנט סדר עולם, וואס ער לערנט אז קדושה פון עזרא'ן איז לשעתה און לעתיד לבוא, אז יעצט איז דא קדושת הארץ און מ'איז מחויב פון תרומות און מעשרות, רבי יוסי, דאס איז רבי יוסי, און לויט רבי יוסי זאגט רבי יוחנן איז תרומה בזמן הזה מדין תורה, רשב. פרעגט יעצט די גמרא, וסבר רבי יוחנן, האלט דען רבי יוחנן בדרבנן דארטן ווי ס'איז א איסור דרבנן לא בעינן רבויא דארף איך נישט האבן אז די היתר זאל זיין מערער ווי דער איסור, ווייל ביי דער משנה פון שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה, ונפלו אלו לתוך אלו, שטייט דארטן הרי אלו מותרים, זאגט רבי יוחנן, אפילו עס איז נישט געווען מערער די חולין פון די תרומה איז אויכעט מותר, וואס דער פשט ס'איז נישט געווען מער אז ס'איז געווען גלייך, האלט ער דען אזוי? והתנן מיר האבן געלערנט, מקווה שיש בו ארבעים סאה מכוונות, א מקווה וואס איז דארט פארהאנען פונקטליך פערציג סאה, דאס איז דער שיעור פון א מקווה, דאס זאל זיין אינעווייניג פערציג סאה וואסער, איז געווען פונקטליך די שיעור מקווה נתן סאה. האט ער צוגעגאסן א איין און פערציגסטן סאה, פון וואס האט ער עס צוגעגאסן? פון מים שאובים, אדער דארט רעדט זיך דער עיקר די משנה מי פירות, נאר דא דארף מען לערנען מיט מים שאובים, ווייל דארט אין דער משנה ווערט דערמאנט תמד, וואס איז דאס תמד? תמד איז אז מ'האט, מען נעמט ארויס די קערנדלעך פון די וויינטרויבן נאכדעם מען האט געמאכט וויין, גיסט מען ארויף אויף דעם וואסער, און מען גיסט ארויף אויף דעם וואסער ציט עס אין זיך אריין די זויערקייט, און דער תמד האט דעם דין ווי מים שאובים. אזוי לערנט תוספות, רשי לערנט אנדערש. פריער אריינגעגאסן א איין און פערציגסטן סאה, ונטל סאה, נאכהער האט ער ארויסגענומען, כשר איז כשר כאטש ער האט זיך ארויסגענומען שפעטער צוריק א סאה קען איך דאך זאגן אז וואס האט ער ארויסגענומען אז די די די כשרע וואסער איז דאך ממילא איז דאך פעלט דאך יעצט נישט אי דאך זאגן מיר אז ס'איז כשר, פארוואס ווען ער האט אריינגעגאסן דעם דעם איין און פערציגסטן סאה איז געווארן בטל לגבי אלעמען, איז דאך נישט יעצט געווען א מקווה פון פערציג סאה, נאר ס'איז געווען א מקווה פון איין און פערציג סאה. ואמר רבי יהודה בר שילא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן עד רובו ער מעג צוגיסן נאך איינעם און אראפ נעמען דארט נאך איינעם און אראפ נעמען עד רובו ביז א רוב מאי לאו מיינסט דען ניט דנשתייר רובו ער מעג אזוי ניינצן מאל אזוי טאן אבער עס מוז דארט בלייבן א רוב פון פון מי גשמים, זע איך דאך אז כאטש דער פסול פון מים שאובים איז דרבנן, דאך האלט רבי יוחנן אז דארף זיין א רוב בכשרות, זע איך דאך אז בדרבנן האלט אויך רבי יוחנן עס דארף זיין א רוב, זאגט די גמרא לא ניין, דלא נשקיל רובו, דאס וואס שטייט עד רובו מיינט מען נישט עד רובו ס'זאל נישט איבערבלייבן קיין רוב, נאר עס זאל נישט אראפנעמען קיין רוב, אבער א העלפט איז גוט, פארוואס? ווייל ביי א דרבנן זאך דארף איך נישט האבן קיין רוב, נאר ס'איז גענוג מחצה על מחצה, ווייל ספיקא דרבנן איז לקולא. ואיבעית אימא, דו ווילסט איך דיר ענטפערן אז אין אמת'ן האלט רבי יוחנן אויך אז עס דארף זיין א רוב כשר'ע, און איך וועל טאקע דא אפטייטשן דנשתייר רובו, נאר שאני הכא, ביי אונז ביי די קופות איז א אנדערע סברא, דהיכל למימר איך קען דאך זאגן שאני אומר איך קען זאגן אזוי ווי דו קענסט זאגן די חולין איז געפאלן אין תרומה קענסטו דאך זאגן אז די חולין איז געפאלן אין חולין דעריבער איך קען תולה זיין דארף מען נישט האבן קיין רוב אבער דא אבער ביי די מקווה קען איך דאך נישט אזוי זאגן אז איך האב אריינגעגאסן די סאה די פסול'ן כ'האב ארויסגענומען די פסול'ן ווייל די וואסער ווערט דאך אינגאנצן אויסגעמישט. פריער נאך דער משנה דף פ א עמוד א. האבן מיר געהאט א מחלוקת פון ר' יוחנן מיט ריש לקיש'ן, אין דער משנה איז געשטאנען אז ר' יוסי ור' שמעון אומרים, אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה, האט ר' יוחנן געלערנט פשט אז ר' יוסי מיט ר' שמעון לערנען אז אנדרוגינוס איז א זכר ודאי, און נישט בלויז ער מאכט איר עסן תרומה נאר חזה ושוק אויכעט. ריש לקיש ווידער האט געלערנט אז אן אנדרוגינוס איז נאר ספק, ממילא קען ער נאר מאכל זיין תרומה בזמן הזה ס'איז מדרבנן, אבער חזה ושוק, בעסער געזאגט אפילו בזמן חזה ושוק ווען די בית המקדש איז דא, קען מען דעמאלט אפילו תרומה דרבנן אויך נישט, מ'איז גוזר דרבנן אטו דאורייתא. אבער וואס זעען מיר? אז ר' יוחנן לערנט אליבא דרבי יוסי ור' שמעון אז אן אנדרויגינוס איז זכר וודאי און לויט ריש לקיש'ן איז ער א זכר ספק זאגט די גמרא תנן האבן מיר געלערנט איך וועל דיר פרעגן א קשיא האבן מיר געלערנט אנדרויגינוס נושא לכתחילה מעג אנדרויגינוס נעמען פאר א פרוי א אישה זעט זיך דאך פון דעם אז ער איז א זכר איז דאך א קשיא אויף ריש לקיש'ן וואס ער זאגט אין מאכיל בחזה ושוק ענטפערט די גמרא, תני לערן אם נשא, אויב ער האט מקדש געווען א אישה דארף זי האבן פון אים א גט, ווייל קען זיין ער איז א זכר. פרעגט די גמרא, והא נושא קתני, שטייט דאך נושא, נושא ווייזט אויס לכתחילה. זאגט די גמרא וליטעמיך, איך וועל דיר צוריק פרעגן, מאי אבל לא נישא, וויאזוי טייטשטו מאי לא נישא, טייטשטו דאך אפילו בדיעבד ווערט ער נישט, אפילו לויט דיר נאך איז דאך די טייטש אז מען האט אים מקדש געווען, איז ער זיכער נישט מקודש ווייל די האלטסט דאך איז א זכר. אלא מאי נישא דיעבד, נושא נמי מיינט מען דיעבד, זאגט די גמרא אמרי איך וועל דיר זאגן ס'איז נישט אזוי, לא ס'איז נישט אזוי, נושא דאס וואס שטייט אנדרוגינוס נושא, לכתחילה משמע ווייזט אויס לכתחילה איז ער נושא א אישה, ווייל ער איז א זכר וודאי, אבל לא נישא דיעבד נמי לא, ממילא וועט זיין א קשיא אויף ריש לקיש'ן, פון דעם אויף וואס אין די משנה שטייט נושא לכתחילה, ווייזט דאך אויס ער איז א זכר וודאי. פרעגט די גמרא, אויף רבי יוחנן וועט דאך אויך זיין שווער, וואס זאגט רבי יוחנן? אז אנדרוגינוס איז א זכר וודאי, והא מדקתני סיפא, אין די סיפא פון די משנה שטייט, רב אלעזר אומר רב אלעזר זאגט, אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר, רב אלעזר האלט ער האט א דין ווי א זכר, מכלל ווייזט דאך אויס דתנא קמא אז רבי יוסי מיט רבי שמעונ'ען ספוקי מספקא ליה, עס איז א ספק, ווייל אויב זאלן זיכער האלטן אז ער איז א זכר דארף דאך אויך זיין מחוייב סקילה כזכר, ענטפערט די גמרא ס'איז נישט אזוי, בין למר בין למר מפשט פשיטא ליה, אזוי ווי רבי לעזער'ן איז ער א זכר וודאי איז די זעלבע זאך לויט רבי יוסי מיט רבי שמעונ'ען איז אויך אנדרוגינוס א זכר וודאי, איי וואס איז דער חילוק צווישן זיי? איכא בינייהו, דער חילוק איז פון זיי סקילה משני מקומות, צו עס קומט סקילה ממקום הנקבות, און אויך זאל קומען סקילה ממקום הזכרות דאס הייסט מאחוריו, דמר סבר חייבים עליו סקילה משני מקומות, רב יוסי מיט רב שמעון לערנען אז מ'איז מחוייב סקילה משני מקומות ומר סבר, און רב לעזער לערנט כזכר, דאס איז דער טייטש, רב לעזער אומר אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר נאר במקום זכרות, אבער במקום נקבות איז מען נישט חייב קיין סקילה. רש"י. אמר רב, האט רב געזאגט, ליתא למתניתין,

רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט, אנדרוגינוס בריה בפני עצמה, אנדרוגינוס איז א באשעפעניש פאר זיך, ולא הכריעו בו חכמים, די חכמים האבן נישט געקאנט מכריע זיין באשטימען אם זכר אם נקבה, זעהסט דאך, לויט דער ברייתא קומט אויס ער איז נישט מאכל בתרומה. ווי ווייסן מיר שטענדיג וועלכעס איז דער עיקר? דער עיקר איז די משנה צי א ברייתא? דער עיקר איז דאך די משנה. וואס האב איך דא געזאגט? איך מעק אויס די משנה צוליב דער ברייתא. פרעגט די גמרא, אדרבה, דער שכל איז פארקערט, ליתא לברייתא מקמי מתניתין. אויב דו זעסט א סתירה פון די משנה ביז די ברייתא, איז דאך די משנה דער עיקר, דארפסטו זאגן, ליתא לברייתא מקמי מתניתין. זאגט די גמרא דא איז עפעס אנדערש, ביי אונז אין דער משנה ווערט דערמאנט רבי יוסי מיט רבי שמעון, שטענדיג אז איך האב א משנה איז זיך סותר מיט א ברייתא, לו יצוייר ווען ס'זאל שטיין אין דער משנה רבי יוסי מיט רבי שמעון זאגן זענען מאכיל, און אין דער ברייתא וואלט געשטאנען רבי יוסי און רבי שמעון זאגן מ'איז נישט מאכיל, וואלט איך נישט געוואוסט זאג איך, תנאים קריגן זיך וואס זיי האלטן, דא ווער איז גערעכט? רבי ווען ער האט געמאכט די משנה, האט ער מכריע געווען אזוי ווי די משנה, די משנה איז דער עיקר, אבער דא האסט דאך אנדערש, אין דער משנה ווערט דערמאנט סיי רבי יוסי סיי רבי שמעון זאגן מ'איז מאכיל, און אין דער ברייתא ווערט דערמאנט נאר רבי יוסי אליין, וואס זע איך פון דעם אז רב יוסי האט זיך אפגעטיילט פון רב שמעונ'ען, פריער האט ער געהאלטן איין שיטה ווי רב שמעון, און נאכער האט ער זיך אפגעטיילט, דאס זאגט די גמרא, מדשבקיה רב יוסי לבר זוגיה, אז רב יוסי האט אפגעלאזט רב שמעונ'ען זיין בן זוג, אין דער ברייתא ווערט נאר דערמאנט רב יוסי, שמע מינה איז פון דעם א ראיה, הדר ביה, אז רב יוסי האט חרטה געהאט ס'איז נישט ווי אומעדום וואס איך זע תנאים קריגן זיך דער זאגט אז זאגט אזוי און דער זאגט אזוי זאג איך ליתא לברייתא מקמי מתניתין נאר דא האב איך א סברה צו זאגן ער האט חרטה געהאט. תוספות, דיבור המתחיל ר' יוסי, פרעגט, פון וואנעט די ראיה צו בויען אויף דעם א. אז ליתא למתניתין מקמי ברייתא. קען זיין רבי יוסי איז געווען א ספק און ער האט געלערנט די ברייתא אז אנדרוגינוס בריה בפני עצמו ולא הכריעו בו חכמים אם זכר אם נקבה, נאכער האט רבי יוסי געזען די הכרעה פון. ר' שמעון'ען, אז ר' שמעון זאגט אז אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה, אז ער איז מכריע אז ער איז א זכר, האלט ער ווי ר' שמעון. אבער האט ער חרטה געהאט ס'הייסט פון דער ברייתא, תוספות ישנים איז מאריך אין דעם.